בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה דף י ט, מיר הייבן אן דף י ט עמוד א', אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, בן עיר שהלך לכרך, ובן כרך שהלך לעיר, ס'טייטש אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט א בן כרך, א שטאט וואס איז מוקף חומה איינער וואס וואוינט דארט דארף ליינען מגילה ט ו, איינער וואס וואוינט אין א עיר אין א שטאט וואס איז נישט מוקף חומה ליינט מגילה י ד, און ממילא זאגט די משנה טאמער א בן עיר איז געגאנגען צו א כרך אדער פארקערט איז די דין אזוי אם עתיד לחזור למקומו קורא כמקומו ואם לאו קורא עמהן ס'טייטש ס'ווענדט זיך צו ער גייט צוריק אהיים גיין מ'וועט זעהן די גמרא פונקט וואס דאס מיינט אבער אין די משנה שטייט טאמער ער גייט נאך צוריק אהיים גיין ליינט ער ווי אינדערהיים וואס טייטש איינער וואס וואוינט אין א כרך אין א פלאץ ווי מ'ליינט ט ו אפילו יעצט איז ער אין שטאט ווי מ'ליינט י ד, טאמער ער העט נאך צוריק אהיים ליינט ער ט ו, טאמער נישט, טאמער ער גייט בלייבן אינעם שטאט, ליינט ער ווי די רעשט פון די שטאט, אזוי שטייט אין די משנה ווייטער אין די גמרא וועט מען מפרש זיין. זאגט די משנה ווייטער, ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו, פון וואו דארף מען ליינען די מגילה צו יוצא זיין, איז ר' מאיר אומר כולה, מען דארף ליינען די גאנצע מגילה, רבי יהודה אומר, מאיש יהודי, פון איש יהודי, פון די פסוק איש יהודי, און רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה, שטייט אין מגילה אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, פון דארט דארף מען ליינען די מגילה מ'עט זעהן די גמרא פונקט טאקע וואס דא איז די מחלוקת. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, די ערשטע דין וואס מ'האט געזעהן די משנה, בן עיר שהלך לכרך בן כרך שהלך לעיר, אז ס'איז תלוי צו ער גייט צוריק צו ער גייט נישט צוריק, זאגט רבא לא שנו אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה עשר, אבל אין עתיד לחזור בליל ארבעה עשר קורא עמהן וואס טייטש אזוי רבא איז דא מחדש ווי מ'וועט שוין זעהן און ער לערנט עס ארויס פון א פסוק אז לגבי פורים איז דא א חידוש וואס ווערט גערופן פרוז בן יומו און ס'דא אזאך וואס ווערט גערופן מוקף בן יומו ס'טייטש ס'דא אזא זאך א מענטש וואס איז א פרוז בן יומו פרוז איז טייטש פרזים א שטאט אן קיין חומה איז דא אזאך היינט איז ער א פרוז פשט נארמאל ווען מ'נוצט די שפראך עתיד לחזור נישט עתיד לחזור איז טאקע למשל ביי יום טוב. מען דארף האלטן צוויי טאג יום טוב אין חוץ לארץ, אין ארץ ישראל האלט מען איין טאג, און אלעס איז תלוי אין דעם דעתו לחזור צו נישט, איז דארט וואס מיינט דעתו לחזור? דעתו לחזור מיינט ער טראכט צוריק צו גיין, א בן חוץ לארץ וואס איז אין ארץ ישראל וואס איז דעתו לחזור, ער טראכט צוריק צו גיין צו חוץ לארץ נישט קיין חילוק ווען, איז הייסט א בן חוץ לארץ. דא, פורים, זאגט רבא ס'איז נישט אזוי, דא איז אלעס תלוי אינעם טאג פון פורים, ס'איז דא אזאך וואס ווערט גערופן א פרוז בן יומו, ס'טייטש היינט איז ער א פרוז, האט ער א דין ווי אלע אנדערע בני העיר, און וויאזוי ארבעט דאס? איז רש י מסביר אזוי, טאמער מען אנכאפן די דוגמא פון ט ו פון א כרך עמיר אנכאפן ירושלים, און פון י ד פון א עיר עמיר אנכאפן בני ברק, איז ממילא אזוי, טאמער למשל א ירושלימער איד, א ט ו'ניק, איז אין בני ברק אויף פורים, און ער איז דארט פורים ביינאכט ווען פורים קומט אריין, ער זיצט דארט אין שול, ער הערט ווי מען ליינט מגילה, און ער האט א שאלה צו ער דארף מיטהערן די מגילה צו נישט, איז אלעס תלוי אינדערפרי, ס'טייטש טאמער אינדערפרי, י ד אינדערפרי, גייט ער זיין אין בני ברק, איז פשט האט ער א דין יעצט ווי א בני ברק'ע, ווי א פרוז בן יומו, און ממילא דארף ער הערן די מגילה י ד ביינאכט און נאכאמאל מארגן צופרי, פארוואס? ווייל ער איז א י ד ניק, ער איז א פרוז בן יומו, און טאקע דאס זאגט דא רבא, רבא זאגט לא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי ארבעה עשר, ס'טייטש טאמער ער גייט נאך צוריק צו ירושלים פאר ס'ווערט אינדערפרי, הייסט ער נישט א י ד ניק, הייסט ער נישט א פרוז בן יומו, ווייל אלעס איז תלוי אינדערפרי, ווי גייט ער זיין אינדערפרי ביים עלות השחר? טאמער אבער ביים עלות השחר גייט ער זיין אין בני ברק, האט ער א דין ווי א בני ברק'ע אפילו נאך פורים צו מארגן גייט ער צוריק צו ירושלים, נישט קיין נפקא מינה, ער דארף ליינען די מגילה ווי א בני ברק'ע, און די זעלבע זאך פארקערט, א בני ברק'ע וואס י ד איז אין ירושלים און ער האט בכוונה צו זיין ט ו אינדערפרי אין ירושלים, ער האט אויך א דין ווי א מוקף בן יומו, און במילא י ד דארף ער נישט ליינען מגילה, ער קען זיך פארלאזן אויף ט ו, ט ו גייט ער האלטן פורים, וואס איז אבער טאמער ער האט נישט אינזינען צו זיין דארט מארגן אויכעט, ער האט נישט אינזין צו זיין ט ו אינדערפרי אין ירושלים, דעמאלטס אפילו י ד איז ער אין ירושלים דארף ער האלטן דארט אין ירושלים פורים, ער דארף דארט הערן די מגילה אפילו אין ירושלים האלט קיינער נישט קיין פורים, ער דארף האלטן פורים ווייל ט ו אינדערפרי גייט ער נישט זיין אין ירושלים, און במילא הייסט ער ווייטער א בני ברק'ער, ער הייסט נישט קיין מוקף בן יומו, און ער דארף האלטן פורים י ד. דאס איז דער דין וואס שטייט דא, דאס זאגט דא רבא. זאגט יעצט רבא פון וואו לערנט מען עס ארויס, אמר רבא מנא אמינא לה, דכתיב וואס שטייט אין פסוק,

ווי ווייסט מען דאס פארקערט אויך, אז א בני בראקע וואס האט בכוונה צו זיין אין ירושלים ט ו אינדערפרי הייסט א מוקף בן יומו הייסט א ירושלימע? סברא זאגט די גמרא ס'איז א סברא אז מדפרוז בן יומו קרוי פרוז מוקף בן יומו קרוי מוקף אז די זעלבע דין איז דא ביי ביידע זאגט יעצט די גמרא ווייטער ואמר רבא זאגט יעצט רבא רבא גייט יעצט רעדן פון א בן כפר ביז יעצט האבן מיר גערעדט פון א ירושלימע פון א בני בראקע יעצט גייען מיר רעדן פון א דארפסמאן א דארפסמאן האט מען שוין געזען אז חכמים האבן שפעציעל מיקל געווען אז זיי זאלן קענען הערן מגילה י א י ב י ג ווען ס'זאל נאר נישט זיין דער מאנטאג און דער דאנערשטאג פריערט כדי זיי זאלן נישט דארפן שפעציעל אריינגיין אין שטאט זאגט יעצט רבא דער בן כפר שהלך לעיר ס'טייטש ער איז א בן כפר ער וואוינט אין דארף און טאקע מאנטאג צו דאנערשטאג איז ער אריינגעקומען אין שטאט און ער האט געהערט מגילה פיין וואויל יעצט קומט דער טאג פון פורים אליין י ד און ער איז מחליט ער וויל נאכאמאל גיין אין שטאט ער וויל נעמען די משפחה זיי ווייזן ווי קוקט אויס א פורים אין בני ברק איז בין כך ובין כך קורא עמהן, זאגט רבא, נישט קיין חילוק צו ער גייט נאך צוריק פארן עלות, צו ער גייט הערשט צוריק נאכן עלות, נישט קיין נפקא מינה, ער מוז הערן מגילה דא ביינאכט, פורים ביינאכט, מאי טעמא פארוואס זאגט רבא, ווייל האי כבני העיר בעי למקרי, ווייל בעצם דער דארפסמאן וואלט געדארפט האלטן פורים י ד, נאר וואס דען, ורבנן הוא דאקילו על הכפרים כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין, אזוי ווי מען האט שוין געזען א שפעציעלע קולא וואס חכמים האבן מקיל געווען פאר די דערפס לייט אז היות וואס זיי געבן עסן און טרינקען א גאנץ יאר פאר די כרכים האט מען זיי באלוינט מיט דעם אז זיי קענען לייענען די מגילה אום מאנטאג און דאנערשטאג זאלן נישט דארפן שפעציעל אריינקומען אין שטאט אבער דאס איז הני מילי כי איתיה בדוכתיה דאס איז נאר ווען דער דארפסמאן איז אין דארף אבל כי איתיה בעיר אז ער איז סיי ווי סיי אין שטאט כבני העיר בעי למקרי דארף מען ליינען מגילה צוזאמען מיט יעדעם און במילא אז ער איז דא ביינאכט דארף ער הערן די מגילה ביינאכט, מארגן וועט ער זיין צוריק אין דארף איז נישט קיין נפקא מינה אז מארגן דארף ער נישט נאכאמאל ליינען די מגילה אבער ווילאנג ער איז דא דארף ער הערן די מגילה צוזאמען מיט יעדעם. איתיביה אביי, פרעגט אביי צו רבא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, בן כרך שהלך לעיר, א בן כרך, וואס פשטות א בן כרך איז א ירושלימער, א ירושלימער איז געגאנגען לעיר צום שטאט צו בני ברק, בין כך ובין כך קורא כמקומו, טייטש סיי טאמער ער קומט צוריק טאמער ער גייט צוריק צו זיך אין שטאט צוריק צו ירושלים, פארן עלות, סיי טאמער ער גייט נאכן עלות נישט קיין נפקא מינה, אלעמאל קורא כמקומו, ליינט ער די מגילה אין ירושלים. איז אזוי שטייט אין די ברייתא, וואס די ברייתא איז בפירוש א סתירה מיט וואס אונז האבן געזען, און ממילא זאגט אביי, בן כרך סלקא דעתך, עס קען זיין די ברייתא רעדט פון א ירושלימער, באם עתיד לחזור תליא מילתא, א ירושלימער וואס געפינט זיך אין בני ברק האבן מיר דאך שוין געשמועסט ביי אונזער משנה, און וואס איז עס תלוי? ס'איז תלוי צו ער גייט דארט זיין ביים עלות צו נישט, טאמער ער גייט דארט זיין ביים עלות, האט ער א דין פון א בני ברק'ער, טאמער ער גייט נישט זיין דארט ביים עלות ער פארט צוריק פארן עלות, האט ער ווייטער א דין ווי א ירושלימ'ער, און וויאזוי שטייט דא אין די ברייתא מיט אזא טרוקנקייט, בין כך ובין כך קורא כמקומו, אלא לאו, נאר אוודאי, זאגט אביי, איז דא א טעות דא אין די ברייתא, און מען דארף מגיה זיין אנשטאטס בן כרך, די ברייתא רעדט נישט פון א בן כרך, די ברייתא רעדט פון א בן כפר, פון א דארפסמאן, נישט פון א ירושלימער, און די ברייתא זאגט אז א דארפסמאן וואס פארט קיין בני ברק, ער איז קורא כמקומו, וואס טייטש ער ליינט ביי זיך אין דארף י' אלף צו י' בית, צו ווען מען האט נישט געליינט די מגילה די יאר, און יעצט י' ד' ער קומט אריין בני ברק, דארף ער נישט נאכאמאל ליינען די מגילה, איז בפירוש א סתירה פון די ברייתא צו רבא. זאגט די גמרא, זאגט רבא ניין, ולאו תרוצי מתרצת, וואס טייטש, מען מוז דאך מגיה זיין דא די ברייתא כדי צו פארענטפערן די ברייתא, און ממילא אז דו ביסט מגיה, זיי שוין מגיה נאך א שטיקל, תני קורא עמהן. אנשטאטס דעם וואס עס שטייט אין די ברייתא קורא כמקומו, טויש עס אויף קורא עמהן, און ממילא שטימט די ברייתא זייער גוט, די ברייתא זאגט, בן כפר שהלך לעיר, א דארפסמאן וואס איז געגאנגען י ד אין בני ברק, בין כך ובין כך נישט קיין חילוק צו ער פארט אהיים צו נישט, קורא עמהן, מוז ער הערן די מגילה אין בני ברק אזוי ווי רבא האט געזאגט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, מהיכן קורא אדם את המגילה, א מחלוקת פון ווי מען הייבט אן, איז אין די משנה האבן מיר געזען דריי שיטות, ברענגט יעצט די גמרא א פערדע שיטה תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מבלילה ההוא, פון בלילה ההוא נדדה שנת המלך, דארט מוז מען אנהייבן ליינען די מגילה, האבן מיר למעשה פיר פלעצער, זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן, וכולן מקרא אחד דרשו, אלע האבן געלערנט זייער שיטות פונעם זעלבן פסוק, שטייט אין פסוק, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי, את כל תוקף, ס'טייטש די מגילה איז דאס כל תוקף די עיקר איז די תוקף די שטארקייט דאס איז די עיקר פון די מגילה די שאלה איז וועמענס תוקף רעדט מען דא וועמענס שטארקייט איז מאן דאמר כולה דער מאן דאמר וואס האלט מען דארף ליינען דאס גאנצע מגילה האלט אז תוקף מיינט תוקפו של אחשורוש אז די עיקר תפקיד פון די מגילה די עיקר תכלית פון די מגילה איז ליינען די תוקפו של אחשורוש די שטארקייט פון אחשורוש וואס די שטארקייט פון אחשורוש זעט מען פון אנפאנג מגילה ביז צום סוף. ווייטער מאן דאמר מאיש יהודי, דער וואס האלט מען דארף אנהייבן ליינען מגילה פון איש יהודי, האלט אז דער תוקף גייט ארויף תוקפו של מרדכי, די שטארקייט פון מרדכי, וואס דאס הייבט מען הערשט אן זען ביים פסוק איש יהודי. ווייטער מאן דאמר מאחר הדברים האלה, דער וואס האלט אז מען דארף אנהייבן די מגילה פון אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, ער האלט תוקפו גייט ארויף תוקפו של המן, וואס דאס הייבט זיך טאקע אן ביי אחר הדברים האלה. און מאן דאמר בלילה ההוא, דער יעצט מ'האט געזען רבי שמעון בר יוחאי האלט אז מען דארף אנהייבן פון בלילה ההוא, ער האלט אז די עיקר איז תוקפו של נס, די תוקף פון די נס, די שטארקייט פון די נס, וואס די עיקר הנס הייבט זיך אן טאקע בלילה ההוא נדדה שנת המלך, און דארט האט זיך אנגעהויבן דאס גאנצע מפלה פון המן און דאס גאנצע גדולה פון מרדכי, איז דאס אזוי האלט רבי יוחנן, רבי יוחנן האלט אלע פיר שיטות לערנען עס פון דעם זעלבן פסוק פון ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף, רב הונא אמר, רב הונא קריגט זיך. רב הונא זאגט מהכא מ'לערנט עס פון א אנדערע פסוק שטייט אין פסוק אין מגילה ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם ס'טייטש אין פסוק שטייט אז על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו ככה מה הגיע אליהם ס'טייטש די סיבה פארוואס מען האט געשריבן די מגילה איז כדי די קומענדיגע דורות זאלן וויסן מה ראו על ככה פארוואס האט מען געטוהן וואס מען האט געטוהן ומה הגיע אליהם און וואס איז געשעהן וועגן דאס וואס מען האט געטוהן און ווי מען וועט שוין זעהן אלע פיר שיטות עלן טייטשן די פסוק לויט זייער שיטה איז אזוי, מאן דאמר כולה, דער וואס האלט מען דארף לייענען די גאנצע מגילה, און ווי מען האט פריערט געשמועסט די זעלבע געדאנק די סיבה וואס מען דארף לייענען די גאנצע ווייל די עיקר נקודה איז אחשורוש, די תוקף פון אחשורוש ווערט דאך דערמאנט אין דאס גאנצע מגילה, איז פשט פון די פסוק מה ראו על ככה מה הגיע אליהם אלץ גייט ארויף אויף אחשורוש, פשט אזוי, מה ראה אחשורוש שנשתמש בכלים של בית המקדש, פארוואס האט אחשורוש זיך באנוצט מיט די כלים פון בית המקדש, על ככה, משום דחשיב שבעים שנין ולא איפרוק, אזוי ווי מ'האט שוין געזען, ער האט געמאכט א חשבון, פון זיבעציג יאר וואס כלל ישראל איז נישט ארויס פון גלות, האט ער מחליט געווען זיי וועלן קיינמאל נישט ארויס פון גלות, איז פאר דעם האט ער זיך באנוצט מיט די כלים, דאס איז פשט מה ראו על ככה, ווייטער ומה הגיע אליהם, וואס איז ארויס פון דעם, וואס איז ארויס פון דאס אחשורוש האט געמאכט א סעודה, ומה הגיע אליהם דקטל ושתי, אז ער האט געהארגעט ושתי, ווייטער ומאן דאמר מאיש יהודי, דער מאן דאמר וואס האלט מ'דארף ליינען פון איש יהודי, ווייל די עיקר נקודה דא איז מרדכי, איז ער טייטשט די פסוק אזוי, מה ראה מרדכי דאיקני בהמן, וואס עפעס האט זיך מרדכי גערייצט מיט המן? על ככה דשוי נפשיה עבודה זרה ווייל המן האט זיך געמאכט עבודה זרה. ומה הגיע אליהם? וואס איז ארויס פון דעם? דאתרחיש ניסא די נס פון פורים. ווייטער ומאן דאמר מאחר הדברים האלה, דער וואס האלט מ'דארף אנהייבן די מגילה פון אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, די עיקר נקודה דא איז המן, איז ער טייטשט די פסוק מה ראה המן שנתקנא בכל היהודים, וואס עפעס האט המן מחליט געווען צו הרג'ענען אלע אידן? על ככה וואס דא על ככה משום דמרדכי לא יכרע ולא ישתחוה, ווייל מרדכי האט זיך נישט געוואלט ביקן צו אים, און וואס איז ארויס פון דעם, און מה הגיע אליהם ותלו אותו ואת בניו על העץ, אז מ'האט זיי אלע געהאנגען, ווייטער ומאן דאמר מבלילה ההיא, דער מאן דאמר וואס האלט דארף אנהייבן ליינען די מגילה פון בלילה ההיא, ווייל דארט בעצם הייבט זיך אן די עיקר מעשה הנס, ער טייטשט די פסוק מה ראה אחשורוש להביא את ספר הזכרונות, וואס עפעס האט אחשורוש מחליט געווען צו ברענגען די ספר הזכרונות, על ככה, דזמינתיה אסתר להמן בהדיה, אזוי ווי מען האט געזען די גמרא אין דף טו, אז פארוואס טאקע האט אחשורוש געברענגט די ספר הזכרונות, ווייל ער האט געזען אז אסתר לאדנט איין המן, האט ער געטראכט ווער ווייסט, אפשר מאכן זיי א אויפשטאנד, האט ער זיך געוואונדערט פארוואס קיינער איז אים נישט מודיע, האט ער געטראכט לכאורה איז דא מענטשן וואס ער איז זיי שולדיג א טובה און ער צאלט זיי נישט צוריק, האט ער געהייסן ברענגען די ספר הזכרונות, און מה הגיע אליהם וואס איז ארויס פון דעם דאתרחיש ניסא די נס פון פורים. זאגט די גמרא, להלכה אמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הלכה די הלכה איז, כדברי האומר כולה אז מען דארף ליינען די גאנצע מגילה, לייגט ער צו נאך א קנייטש, ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי, אפילו לויט רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט מ'דארף ליינען פון איש יהודי, צריכה שתהא כתובה כולה אבער דאס איז יעדער מודה אז דאס גאנצע מגילה דארף זיין געשריבן, ס'טייטש נישט פשט אז ס'גענוג אז מען שרייבט א האלבע מגילה, מען שרייבט די מגילה פון איש יהודי, דאס גאנצע דארף זיין געשריבן. ס'דא מחלוקת פון ווי מ'הייבט אן, אבער די הלכה זאגט ער איז אז מ'דארף ליינען דאס גאנצע. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת, אין איין פלאץ ווערט עס אנגערופן ספר ווי שטייט מגילה ונכתב בספר, עס ווערט אויך אנגערופן איגרת לקיים את איגרת הפורים איגרת א בריוו, ווייניגער ווי א ספר, און ממילא זאגט רב אזוי נקראת ספר שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה, ס'טייטש ווערט גערופן ספר ווייל אין א געוויסע זינען האט א מגילה א דין פון א ספר תורה, אז וואס? אזוי ווי א ספר תורה וואס מען נייעט צו די יריעות מיט חוטי פשתן איז פסול, די זעלבע זאך א מגילה וואס מען נייעט צו מיט חוטי פשתן איז אויך פסול מען מוז נוצן גידין, און מיט דעם הייסט עס א ספר. פון די צווייטע זייט איז ונקראת איגרת שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין כשרה, ס'טייטש א ספר תורה דארף מען צונייען מיט גידין די יריעות דארף מען עס צונייען פון אויבן ביז אונטן, מען לאזט איבער א שטיקל ליידיג נישט גענייעט פון אויבן און פון אונטן אבער דאס רעשט איז גראד גענייט, מה שאין כן א מגילה דארף נישט די גאנצע יריעה זיין גענייט, ס'איז גענוג אז מ'נייעט עס אויף דריי פלעצער, אמר ר' נחמן, לייגט ר' נחמן צו, ובלבד שיהו משולשין, ס'טייטש די דריי פלעצער זאלן זיין אוועקגערוקט איינער פונעם צווייטן די זעלבע מרחק, און ווי רש י איז מסביר אז מ'לאט איבער ליידיג א מרחק פון אנפאנג יריעה פון אויבן לאט מען לאמיר זאגן אפאר סענטימעטער אפאר אינטשעס, דארט לייגט מען אריין איין גיד, שפעטער פון די ערשטע גיד ביז די צווייטע גיד איז אויך די זעלבע מרחק ווי פון אנפאנג ביז די ערשטע, און אזוי פון די צווייטע ביז די דריטע, און פון די דריטע ביז סוף די פארמעט אונטן, איבעראל די מרחק די זעלבע, אזוי קען מען צונייען א מגילה, משא כ א תורה וואס דארף זיין אינגאנצן גענייט. זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא, טאמער א מגילה איז באהאפטן צו אלע אנדערע ספרים וואס איז דא אין תנך צו די אנדערע חמש מגילות, וואס טייטש איז איין לאנגע זאך נישט די מגילה אליין איז מען נישט יוצא פארוואס ווי רש"י זאגט ס'א פרסום הנס טאמער די מגילה איז אפגעטיילט אז ס'איז א חלק פון א אנדערע ספרים אז ס'איז מחובר פון איין זייט צו איין מגילה און פון אנדערע זייט צו מגילת רות למשל איז עס נישט קיין פרסום הנס ס'קוקט אויס ווי מ'ליינט סתם א שטיקל נך און במילא איז מען נישט יוצא אזוי די מגילה אמר רבא לייגט רבא צו לא אמרן אלא דלא מיחסרא ומייתרא פורתא, אבל מיחסרא ומייתרא פורתא, לית לן בה. ס'טייטש, דער דין איז נישט געזאגט געווארן נאר טאמער שטעקט זיך נישט ארויס. אבער טאמער שטעקט זיך ארויס, וואס טייטש טאמער די מגילה, מגילת אסתר, איז לענגער אדער קערצער פון די אנדערע מגילות, פון די אנדערע ספרי תנך וואס זענען מחובר פון ביידע זייטן, איז אפילו ס'מחובר איז יא כשר, ווייל דער עיקר איז מען זאל זען, זאל זיין ניכר אז די מגילה איז א זאך פאר זיך, און מען ליינט דא די מגילה, זאגט די גמרא, לוי בר שמואל הוה קא קרי קמיה דרב יהודה במגילה הכתובה בין הכתובים, ער האט געליינט אזא סארט מגילה וואס איז געווען א כתובה בין הכתובים ס'איז געווען מחובר פון ביידע זייטן צו אנדערע ספרי קודש, אמר ליה, האט רב יהודה אים געזאגט הרי אמרו הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא, מען קען אויף אזא אופן נישט יוצא זיין, דארפסט איבערליינען פון א געהעריגע מגילה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא, ער האט אויך געזאגט דער דין, אבער ומחו לה אמוחא, ער האט זיך א קלאפ געטאן דעם קאפ, וואס טייטש ער האט פארגעסן, ער האט עפעס דא געהאלטן אז מען דארף צוריק ציען, נישט אינגאנצן, ס'טייטש נישט אלעמאל געזאגט געווארן דער דין, אז וואס אז בציבור שנו, ס'טייטש דער דין וואס מען האט געזאגט אז א מגילה הכתובה בין הכתובים איז נישט קיין גוטע מגילה, דאס איז נאר בציבור, וואס דארט דארף מען א פרסום הנס, מה שאין כן א יחיד וואס ליינט פאר זיך מגילה יוצא צו זיין, איז אפילו ס'איז א כתובה בין הכתובים, אפילו די מחובר די מגילה איז מחובר פון ביידע זייטן צו אנדערע ספרי קודש, איז מען אויך יוצא. זאגט די גמרא אן ענדליכע זאך פון רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, שיור התפר הלכה למשה מסיני, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געשמועסט, א מגילה איז די יריעות מ'וויל באהעפטן מחבר זיין צוויי יריעות, קען מען עס מחבר זיין אויף דריי פלעצער, ס'דארף נישט זיין אינגאנצן צוגענייט, מה שאין כן ביי א תורה, איז צוגענייט פון אנפאנג ביזן סוף, חוץ אויבן און אונטן, לאָזט מען לײדיק, לאָזט מען נישט גענײט. איז דאָס, זאָגט רבי חייא בר אַבא אָמר רבי יוחנן, דאָס אַז ס'איז לײדיק פֿון אױבן און פֿון אונטן, דאָס הלכה למשה מסיני. ומחו לה אַמוחא. נאָכדעם װאָס ער האָט עס געזאָגט, האָט ער זיך אַ קלאַפּ געטאָן אױפֿן קאָפּ, ס'טײַטש ער האָט צוריקגעצױגן. ער זאָגט, אַז ס'איז נישט אַזױ, אַװדאי איז עס נישט קײן הלכה למשה מסיני, ולא אמרו אלא כּדי שלא יקרע, ס'טײַטש ס'איז אַ גזירת חכמים, ס'איז אַ גזירת חזל, אַז מ'זאָל איבערלאָזן לײדיק, כּדי אַ מענטש, װען ער דרײט צוזאַם די תּורה, זאָל ער װיסן, אַז מ'שלעפּט נישט צו פֿיל. ס'טײַטש, טאָמער ס'װעט זײַן צוגענײט פֿון אָנפֿאַנג ביזן סוף, און מען וועט גאר שטארק צאמדרייען די תורה, עט א מענטש נישט וויסן אז ער דרייט דא צו שטארק, איז דערפאר האבן חזל געזאגט מען זאל איבערלאזן ליידיג פון אנפאנג און פונעם סוף אויבן און אונטן, אזוי אז מען דרייט שטארק צאם די תורה זעט מען אויבן און אונטן אז ס'שלעפט זיך אויס, ווייסט מען מען דארף אביסל לויזלאזן, איז ממילא איז א תקנת חזל ס'נישט קיין הלכה למשה מסיני. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אלמלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית, ס'טייטש סיי ביי משה שטייט משה האט געבעטן די רבונו של עולם צו זען די רבונו של עולם און די רבונו של עולם האט געזאגט כי לא יראני האדם וחי אבער הנה מקום אתי ונצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור ושכותי כפי עליך עד עברי א גאנצע ענין אז די רבונו של עולם האט אוועק געשטעלט משה רבינו אין א מערה און אריבער כביכול פארן מערה צוגעדעקט די פתח פון די מערה משה רבינו זאל נישט זעהן, און עס איז געווען עפעס א געוויסע בחינה דארט וואס ביי אליהו הנביא איז אויך געווען די ענין, און עס איז געווען פארדעקט שטייט אז דער רבונו של עולם האט פארדעקט די פתח פון די מערה, איז דא זאגט רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ווען עס וואלט געווען אויפגעדעקט אפילו א מלא נקב מחט סדקית, אפילו א לעכל פון א קליינע נאדל פון א פאדעם, וואס רש"י זאגט א מחט סדקית איז א קליינע נאדל, ס'איז דא א גראבע נאדל וואס מען נייט צוזאם זעק, א קליינטשיגע לעכל וואס וואלט געבליבן אפן דארט, לא היו יכולין לעמוד מפני האורה, וואלטן זיי נישט געקענט שטיין פון די ליכטיגקייט, שנאמר כי לא יראני האדם וחי אז א מענטש קען דאס נישט דערהייבן, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן נאך א מימרא, מאי דכתיב, דאס שטייט אין פסוק לגבי די לוחות שניות, זאגט די פסוק ועליהם ככל הדברים אשר דיבר ה' עמכם בהר, וואס טייטש ועליהם, אנדערע דרשענען עס פון די ככל, על כל פנים דרשנט מען מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה, די אייבערשטער האט געוויזן חוץ פון די תורה שבכתב, האט די אייבערשטער אים אויך געוויזן דקדוקי תורה, וואס רש"י זאגט אז עס איז די אלע ווערטער וואס מען נוצט אויף צו מרבה זיין, אדער צו ממעט זיין את, גם, אך, רק, און די זעלבע זאך דקדוקי סופרים, וואס ווי רש"י זאגט שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשונים, דקדוקים וואס די אחרונים וואס די אמוראים האבן מדקדק געווען פון די תנאים, און וואס די תנאים האבן מדקדק געווען פון די פריער פון זיי, איז דאס איז די דקדוקי סופרים, און מה שהסופרים עתידין לחדש, און דאס איז די סופרים וואס די חכמים גייען מחדש זיין, מאי ניהו וואס מיינט דאס? מקרא מגילה, ס'איז דארט שוין אויך איבערגעגעבן געווארן מקרא מגילה אין א געוויסע בחינה צו משה רבינו. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הכל כשרין לקרות את המגילה, אלע זענען כשר צו לייענען א מגילה, חוץ מחירש שוטה וקטן, חוץ א חירש, א חירש נארמאל, מיינט אינו מדבר ואינו שומע, דא ווי תוס' איז מסביר קען נישט זיין אינו מדבר, ווייל אז ער רעדט נישט פארשטייט זיך מ'איז נישט יוצא מגילה, נאר וואס דען דא מיינט א חירש איינער וואס קען נישט הערן, איינער וואס קען נישט הערן קען נישט מוצא זיין אנדערע אין די מגילה, און די זעלבע זאך. שוטה, א שוטה איז פון אלעס פטור, און זעלבע זאך א קטן. רבי יהודה, רבי יהודה קריגט זיך אויף איין נקודה, רבי יהודה מכשיר בקטן. רבי יהודה לאזט יא א קטן מוציא זיין אנדערע מיט מגילה, פארוואס? איז ווי תוס' מסביר אזוי, אז בעצם קריאת מגילה איז א דרבנן, איז ווייל נארמאל, פארוואס נארמאל קען א קטן נישט מוציא זיין א גדול מיט מצוות? ווייל דער גדול איז מחויב מדאורייתא, און דער קטן נאר מדרבנן מצוות חינוך, קען נישט א דרבנן מוציא זיין א דאורייתא. דא אבער זאגט רבי יהודה, ביידע זענען דרבנן'ס, קען א קטן מוציא זיין א גדול. מה שאין כן תנא קמא, אזוי זאגט תוספות, תנא קמא האלט אז דער גדול איז נאר איין דרבנן, און דער קטן איז צוויי דרבנן'ס, קודם כל אלס קטן, און צווייטנס אלס מגילה, ממילא קען נישט איינער וואס איז צוויי דרבנן'ס, מוציא זיין איינער וואס איז נאר איין דרבנן, אזוי איז תוספות דא מחדש דאס איז די מחלוקת, פון תנא קמא ר' יהודה ביי אונזער משנה זאגט די הייליגע גמרא. אין די משנה האבן מיר געזען אז א חירש קען נישט מוציא זיין אנדערע מיט מגילה, יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט אנפאנג סוגיא איז דאס א דין אפילו בדיעבד, ס'טייטש אפילו בדיעבד קען ער נישט מוציא זיין נישט דא קיין שום וועג אויף די וועלט וואס א חירש זאל מוציא זיין א אנדערע מיט מגילה, און ממילא זאגט די גמרא מאן תנא חירש דיעבד נמי לא, ווער איז טאקע דער מאן דאמר וואס האלט אז א חירש קען נישט מוציא זיין אנדערע אפילו בדיעבד? אמר רב מתנה, ענטפערט רב מתנה רבי יוסי, דאס איז רבי יוסי, וועלכע רבי יוסי? דתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה אין ברכות, די משנה זאגט, הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא, טאמער איינער ליינט קרית שמע אן הערן וואס ער רעדט, ער זאגט אבער ער הערט נישט, וואס דאס איז דומה צו די חירש ביי אונזער משנה, איז יצא האט ער יוצא געווען. דאס איז רבי יהודה מ'עט באלד זען, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט לא יצא, ער האט נישט יוצא געווען, פארוואס? ווייל רבי יוסי האלט אז כדי יוצא צו זיין וואס זאל נאר נישט זיין סיי קריאת מגילה און סיי קריאת שמע דארף מען הערן וואס מען זאגט און במילא טאקע לויט רבי יוסי א חירש וואס הערט נישט וואס ער זאגט און ער ליינט מגילה איז בעצם נישט יוצא און אז ער איז נישט יוצא קען ער נישט מוציא זיין אנדערע און ממילא די משנה שטימט מיט ר' יוסי. פרעגט די גמרא, ווער זאגט? וממאי דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא, דילמא רבי יהודה היא ולכתחילה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי, ס'טייטש אזוי, קען זיין דאס וואס די משנה זאגט אונז אז א חירש קען נישט מוציא זיין א אנדערע מיט מגילה, דאס איז נאר א לכתחילה'דיגע דין, ס'איז נישט קיין בדיעבד'דיגע דין, לכתחילה'דיג זאל א חירש נישט מוציא זיין אנדערע, טאמער ס'איז נישטא קיין ברירה בדיעבד, קען מען יוצא זיין פון א חירש. איי ווער איז די מאן דאמר וואס האלט אזוי? דאס איז רבי יהודה, דאס טייטש די תנא קמא פון די משנה אין ברכות, וואס דאס איז רבי יהודה האבן מיר געשמועסט, וואס זאגט הקורא שמע ולא השמיע לאזנו יצא, אז איינער וואס ליינט קריאת שמע און הערט נישט האט יוצא געווען, איז נישט פשט אז לכתחילה איז מען אזוי יוצא, נאר רבי יהודה האלט אז בדיעבד'יג איז מען אזוי יוצא, און די זעלבע זאך זאגט ער ביי אונזער משנה, קומט אויס אונז האמער א מאן דאמר וואס האלט אז ווען מען הערט נישט וואס מען רעדט א חירש איז בדיעבד'יג יוצא און מוציא, סיי קריאת שמע סיי מגילה, זאגט די גמרא ניין, מען קען נישט אזוי זאגן, פארוואס? די סלקא דעתך, דקתני חירש דומיא דשוטה וקטן, מה שוטה וקטן דיעבד נמי לא, אף חירש דיעבד נמי לא, טייטש אין דעם וואס מען זעט ביי אונזער משנה אז די משנה זאגט חירש שוטה וקטן, זענען זיי דאך אלע גלייך, ממילא אזוי ווי א שוטה וקטן קען נישט מוציא זיין א אנדערע אפילו נישט בדיעבד, זעלבע זאך א חירש קען נישט מוציא זיין א אנדערע אפילו נישט בדיעבד, וואס דאס איז נאר כשיטת ר' יוסי, ווייל ר' יהודה האט מען געשמועסט זאגט אז בדיעבד קען א חירש יא מוציא זיין, איי זאגט די גמרא, ודילמא הא כדאיתא והא כדאיתא, וואס טייטש ווער זאגט חירש שוטה וקטן, יעדע זאך באזונדער, א חירש קען נישט מוציא זיין אנדערע נאר לכתחילה, בדיעבד קען ער יא, א שוטה וקטן קען אינגאנצן נישט, און ווייטער די משנה שטימט יא מיט רבי יהודה, זאגט די גמרא ניין, ס'דא א אנדערע סיבה פארוואס מ'קען נישט איינזעצן אונזער משנה כשיטת רבי יהודה, ווייל מדקתני סיפא, אין די סיפא פון די משנה שטייט דאך רבי יהודה מכשיר בקטן, אז רבי יהודה איז מכשיר פאר א קטן מוציא צו זיין, מכלל דרישא לאו רבי יהודה היא, איז די רישא וואס די רישא פסל'ט חירש שוטה וקטן, איז נישט רבי יהודה, איז ווייטער קען מען נישט איינזעצן די משנה ווי רבי יהודה. זאגט די גמרא ווער זאגט ודילמא כולה רבי יהודה היא, קען זיין די גאנצע משנה איז רבי יהודה, וואס טייטש די גאנצע משנה איז רבי יהודה, אנפאנג משנה שטייט דאך אז א קטן איז נישט מוציא, און סוף משנה זאגט רבי יהודה קלאר אז א קטן איז יא מוציא, זאגט די גמרא ווייל ותרי גווני קטן קתני לה, קען זיין די משנה רעדט פון צוויי אנדערע סארט קטנים, וחסורי מיחסרא והכי קתני ס'פעלט דא א שטיקל, מען דארף אזוי לערנען די משנה, הכל כשרין לקרות את המגילה, חוץ מחירש שוטה וקטן, אזוי ווי שטייט ביי אונז, אבער במה דברים אמורים וועלכע סארט קטן קען נישט מוציא זיין, בקטן שלא הגיע לחינוך, א קטן וואס איז נאכנישט הגיע לחינוך ער קען נישט מוציא זיין, אבל בקטן שהגיע לחינוך, א קטן וואס איז שוין ניין צען יאר אלט, ער איז שוין הגיע לחינוך, איז אפילו לכתחילה קען שוין מוציא זיין אנדערע אפילו לכתחילה שרבי יהודה מכשיר בקטן איז ווייטער שטימט אז די גאנצע משנה איז כשיטת רבי יהודה און ממילא דאס וואס שטייט אין די משנה אז א חירש קען נישט מוציא זיין אנדערע מיט מגילה איז נאר א לכתחילה'דיגע דין אבער בדיעבד קען ער יא. פרעגט די גמרא אויף די גאנצע פשט ווייל די גאנצע פשט איז דאך געבויט אויף א יסוד אז דאס וואס שטייט די משנה אין ברכות וואס זאגט רבי יהודה אין ברכות הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא אז א חירש וואס הערט נישט וואס ער רעדט איז יוצא קריאת שמע האט מען געזאגט דאס איז נאר בדיעבד, אבער לכתחילה מוז מען הערן וואס מען רעדט, און טאקע פאר דעם האט מען אריינגעזעצט אונזער משנה כשיטת רבי יהודה לכתחילה, אבער פרעגט די גמרא איז דען אזוי? במאי אוקימתא כרבי יהודה ודיעבד? ווילסט מיר זאגן אז דאס וואס רבי יהודה לאט א חירש יוצא זיין סיי מגילה סיי קריאת שמע איז נאר בדיעבדיג? אלא נאר אויב אזוי זיי מיר מסביר א ברייתא, הא דתני רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה אז א חירש איינער וואס הערט נישט און ער רעדט קען מפריש זיין תרומה לכתחילה אפילו ער הערט נישט די ברכה, מני, ווער האלט אז א חירש קען עפעס טון לכתחילה? אי רבי יהודה? רבי יהודה האמיר דאך געשמועסט איז נישט לכתחילה, רבי יהודה זאגט דיעבד אין לכתחילה לא, אויך רבי יהודה האלט נאר בדיעבד קען א חירש יוצא זיין און מוציא זיין, אבער לכתחילה נישט, ווייטער אי רבי יוסי, דיעבד נמי לא, ר' יוסי זאגט אפילו בדיעבד אויך נישט, און ווער איז דאס די מאן דאמר וואס האלט אז א חירש קען לכתחילה גיין טוהן מצוות? קיינער נישט! איז ווייטער מוז מען צוריק זאגן אז אוודאי האט מען געהאט א טעות, און אוודאי דאס ר' יהודה זאגט אז א חירש קען יוצא זיין און מוציא זיין איז פשט לכתחילה, און ממילא אז ר' יהודה האלט לכתחילה קען א חירש יוצא זיין און מוציא זיין קען מען שוין נישט איינזעצן אונזער משנה כשיטת ר' יהודה, ווייל ביי אונזער משנה שטייט דאך אז א חירש קען נישט מוציא זיין מגילה, און ממילא מוז מען טאקע זאגן אז די משנה גייט כשיטת ר' יוסי, וואס האלט טאקע אז אפילו בדיעבד קען א חירש נישט מוציא זיין, זאגט אבער די גמרא אויף דעם, ואלא מאי, נאר וואס דען, עסטו מיר זאגן, אזוי ווי מען האט יעצט געזאגט אז רבי יהודה ואפילו לכתחילה, אז רבי יהודה לאט אפילו לכתחילה א חירש יוצא זיין און מוציא זיין, ווייל רבי יהודה האלט מען דארף נישט הערן וואס מען זאגט, אלא נאר אויב אזוי, זאגט די גמרא, הא דתניא זיי מיר מסביר א אנדערע ברייתא, שטייט אין א ברייתא, לא יברך אדם ברכת המזון בלבו, א מענטש זאל נישט בענטשן אין די הארץ, וואס טייטש שטילערהייט? א מענטש זאל הערן וואס ער רעדט, ואם בירך, אבער טאמער איינער האט יא געבענטשט שטילערהייט, יצא האט ער יוצא געווען. מני, איז יעצט זאג מיר ווער די מאן דאמר פון דער ברייתא, האסט דאך אוועק גענומען אלע בדיעבד'יגע מאן דאמרים, לא רבי יודא, ולא רבי יוסי, יעצט שטימט נישט די ברייתא מיט קיינעם, ווייל אי רבי יודא, אפילו לכתחילה, לויט רבי יודא זאגסטו, רבי יודא זאגט מען דארף נישט הערן, רבי יודא זאגט לכתחילה, א חירש קען יוצא זיין מוציא זיין, פשט קיינער דארף נישט הערן וואס מען רעדט, בענטשן קען מען בענטשן שטילערהייט, אי רבי יוסי לויט רבי יוסי אפילו דיעבד נמי לא, רבי יוסי האלט בדיעבד טאר מען אויך נישט, איז ווייטער ווער איז דער מאן דאמר וואס האלט אז לכתחילה זאל מען אזוי נישט בענטשן אבער בדיעבד האט מען יוצא געווען און האמיר נישט יעצט אזא מאן דאמר. ענטפערט די גמרא, לעולם רבי יודא ואפילו לכתחילה, ס'טייטש ווייטער רבי יודא לויט די תירוץ יעצט אין די גמרא האלט אז אפילו לכתחילה קען א חירש יוצא זיין און מוציא זיין? וואס טייטש ווען רבי יודא זאגט אין משנה הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא איז פשט מ'איז יוצא לכתחילה מ'דארף גארנישט הערן און טאקע אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי יודא און דאס מ'האט געזען אין א ברייתא אז חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה טאקע רבי יודא. איינס האמיר דא א ברייתא וואס די ברייתא זאגט לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא ווער דער וואס האלט אזוי בדיעבד'יג פארווע'דיג דאס איז נישט רבי יודא גייט מען יעצט זען זאגט די גמרא ולא קשיא הא דידיה הא דרביה ס'געווען א שיטה פון ר' יודא, און ס'דא א שיטה פון די רבי פון ר' יודא, ר' אלעזר בן עזריה איז געווען א רבי פון ר' יודא, און ר' אלעזר בן עזריה האט געהאלטן אנדערש ווי ר' יודא, ר' יודא האט געהאלטן אז א חירש קען לכתחילה יוצא זיין און מוציא זיין, ר' אלעזר בן עזריה האט געהאלטן בדיעבד, דתניא איז געלערנט אין א ברייתא, ר' יודא אומר משום ר' אלעזר בן עזריה, ר' יודא זאגט נאך בשם זיין רעבן, אז הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו, שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך, פון דעם וואס שטייט שמע ישראל, דרש'נט מען אז מען דארף הערן וואס מען זאגט, ס'טייטש לכתחילה דארף מען ליינען קריאת שמע הויך, אבער טאמער מען הערט נישט, בדיעבד איז מען יוצא, אזוי האלט דער רבי פון רבי יודא, זעמיר ווער דער מאן דאמר וואס האלט אז בדיעבד'יג קען מען יוצא זיין לכתחילה נישט, דאס איז רבי יודא'ס רבי נישט רבי יודא אליין, רבי יודא האלט לכתחילה קען מען אויך יוצא זיין אז מען הערט נישט, ברענגט די גמרא די המשך פונעם ברייתא, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט אז אשר אנכי מצוך היום על לבבך וואס שטייט ביי קריאת שמע דרש'נט מען אחר כוונת הלב הן הן הדברים אז אלעס גייט נאכן הארץ, וואס טייטש מען דארף גארנישט הערן, די עיקר איז מען זאגט מיטן מויל, אזוי זאגט ר' מאיר, ר' מאיר לערנט עס נאך פון א פסוק, זאגט די גמרא, השתא דאתית להכי, און יעצט אז מען זעט אז ס'איז דא אזא ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט מען דארף גארנישט הערן, מען קען אלעס מיטן מויל אליין, א חירש קען לכתחילה יוצא זיין און מוציא זיין, אזוי זעהן מיר א ר' מאיר, וואס לערנט עס פון א פסוק? אויב אזוי זאגט די גמרא אפילו תימא רבי יודא כרביה סבירא ליה, קען מען שוין זאגן אז ס'איז נאר דא איין רבי יודא, און רבי יודא האלט פונקט ווי זיין רבי אז לכתחילה דארף מען הערן, בדיעבד מוז מען נישט הערן, און ממילא א חירש קען יוצא זיין און מוציא זיין נאר בדיעבד נישט לכתחילה, ביידע האלטן אזוי סיי רבי יודא סיי זיין רבי. איי והא דתני יודא בריה דרבי שמעון בן פזי? פריערט האט מען געזען א ברייתא וואס דארט שטייט אז א חירש קען תורם זיין לכתחילה, דאס זעמיר טאקע קענען איינזעצן רבי מאיר היא, ווי רבי מאיר, און ממילא אלע אנדערע ברייתות קען מען איינזעצן כשיטת רבי יהודה, און אונזער משנה קען מען אויך איינזעצן כשיטת רבי יהודה, אז דאס וואס שטייט אז א חירש קען נישט מוציא זיין די מגילה, נאר לכתחילה, בדיעבד קען ער יא, אזוי ווי סיי רבי יהודה און סיי זיין רבי האלטן. קומט אויס למעשה, האמיר דא געזען דריי שיטות, די שיטה פון רבי יהודה מיט זיין רבי, אז לכתחילה דארף מען הערן, בדיעבד אז מען הערט נישט איז אויך גוט, און ממילא א חירש קען מוציא זיין און יוצא זיין נאר בדיעבד נישט לכתחילה, שפעטער האמיר געזען יעצט די שיטה פון ר' מאיר, וואס ר' מאיר זאגט לכתחילה קען א חירש אויך יוצא זיין און מוציא זיין און לערנט עס ארויס פון א פסוק, און שפעטער האמיר די שיטה פון ר' יוסי, וואס מיר האבן געזען אין אנפאנג סוגיא, אז אפילו בדיעבד קען א חירש נישט יוצא זיין און נישט מוציא זיין. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ר' יהודה מכשיר בקטן, פארציילט די גמרא אמר ר' יהודה, אז ר' יהודה ברענגט א ראיה צו זיין אייגענע שיטה, זאגט ער קטן הייתי ווען איך בין געווען א קטן וקריתיה למעלה מר' טרפון וזקנים בלוד, האב איך געליינט די מגילה פאר רבי טרפון מיט די זקנים אין לוד, זעהט מען ווי מיין שיטה אז א קטן קען ליינען די מגילה, אמרו לו, האבן די חכמים אים געזאגט אין מביאין ראיה מן הקטן, קענסט נישט א ראיה ברענגען פון וואס דו געדענקסט ווען דו ביסט געווען א קטן, דאס הייסט נישט קיין גוטע עדות און נישט קיין גוטע ראיה, תניא ברענגט די גמרא א אנדערע ברייתא אמר רבי, רבי האט אויך געזאגט אז קטן הייתי, וקריתיה למעלה מרבי יהודה, איך בין געווען א קטן, און אלס קטן אלס אינגל, האב איך מוציא געווען די מגילה ביי רבי יהודה, אמרו לו האבן די חכמים אים געזאגט אין מביאין ראיה מן המתיר, ס'טייטש וועלכע ראיה ברענגסטו אז דו האסט געליינט ביי רבי יהודה, יא רבי יהודה האבן מיר דאך געזען די משנה רבי יהודה מכשיר בקטן רבי יהודה איז מתיר, אבער די הלכה איז סייווי נישט ווי רבי יהודה, פרעגט די גמרא פארוואס האט מען אים געזאגט אין מביאין ראיה מן המתיר ולימרו ליה אין מביאין ראיה מן הקטן, וואס איז א חילוק מתיר נישט מתיר, ביסט געווען א קטן מען קען נישט א ראיה ברענגען, פון עדות וואס א מענטש זאגט ער געדענקט אלץ יונגל, ענטפערט די גמרא טאקע ביידע טעמים, חדא ועוד קאמרו ליה, ביידע זאכן האבן די חכמים אים געזאגט חדא דקטן היית ביסט געווען א קטן און מען קען נישט ברענגען א ראיה פון א קטן, ס'טייטש וואס דו געדענקסט אלץ יונגל איז נישט קיין ראיה, ועוד, אפילו גדול היית, אפילו וואלסט יא געווען א גדול אין מביאין ראיה מן המתיר, קען מען סתם אזוי נישט ברענגען קיין ראיה פון וואס ס'האט זיך געטון ביי רבי יהודה אין בית מדרש, ווייל רבי יהודה איז דאך דער מתיר און די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה.